יאר תשמ ו איז כ ח סיוון אויסגעפאלען שבת אזוי ווי היינטיגס יאר, דאס איז געווען די ערשטע מאל וואס מען האט געפראוועט, מען האט געפירט א חסידישען פארברענגען מיט א סעודת הודאה בקשר צו דעם טאג כ ח סיוון, וואס דאס איז דער טאג וואס דער רבי מיט די רעבעצן איש וביתו ווי דער רבי האט זיך דעמאלט אויסגעדריקט זיינען זוכה געווען צו אנקומען אין חצי כדור התחתון אין די יאר תש א, דאס איז געווען אינמיטן די יאר די תקופה פון דער מלחמה, ס'איז געווען א זמן וואס ס'איז געווען א מצב פון סכנת נפשות ממש, וואס דער רבי איז דעמאלט ניצול געווארן פון דעם עמק הבכא פון דער מלחמה וואס איז געווען אין די אנדערע זייט אין אייראפע, און פון די לעצטע שיפן אנגעקומען אין אמעריקע אין דעם טאג פון כ ח סיוון אין יענע יאר אין תש א, דאס איז געווען מיט ניסים גלויים למעלה מדרך הטבע, אבער ביז די יאר תשמ ו האט מען נישט געוואוסט דערפון, מען האט נישט געוואוסט ווען איז געווען דער טאג, ווען איז דאס געווען בדיוק, יעמאלט איז ארויסגעגאנגען, אין יענע תקופה איז ארויסגעדרוקט געווארן דער אגרות קודש פון דעם רבי'ן ריי צ, און יעמאלט איז נתגלה געווארן אז דאס איז געווען דער טאג, און חסידים האבן דעמאלט געפראוועט א יום טוב און געמאכט א סעודת הודאה, פון יעמאלט איז דאס נקבע געווארן לדורות. אלס א יום סגולה פון דעם טאג וואס עס איז געווען די הצלה פון דעם רבי'ן מיט די רעבעצן איש וביתו, און די טאג וואס האט זיך אנגעהויבן א נייער שטורעם א נייער קאך אין דעם ענין פון הפצת היהדות און הפצת התורה, יפוצו מעינותיך חוצה אין חצי כדור התחתון ווי דער רבי האט דעמאלט גערעדט באריכות אט א דעם ענין. איז וועלן מיר דערצו אביסל געבן צו פארשטיין וואס איז דער עמק הענין, וואס איז דער תוכן הענין, וואס האט זיך פון דעם פון דעם תקופה פון אט דעם ענין וואס מען זאגט אז דער ענין פון געבן פון הפצת התורה אין חצי כדור התחתון, וואס איז דאס דער עמק הענין פון דעם טאג פון כ ח סיוון, ווי דער רבי האט גערעדט אין יענעם פארברענגען פון דעם שבת פרשת שלח, כ ח סיוון תשמ ו, און בהמשך לזה אויכעט געווען אין שבת פרשת שלח כ ח סיוון תשמ ט, וואס דעמאלט איז אויכעט געווען די קביעות פון שבת שלח אין כ ח סיוון, און דארטן האט ער גערעדט נאך מער אותיות פון הסברה בנוגע דעם טאג און ווי אזוי דער ענין איז פארבונדן מיט אונזער עבודה אין דעם זמן פון שבת מברכים חודש תמוז. חודש השלישי חודש סיוון פון איין זייט און שבת מברכין חודש תמוז פון די אנדערע זייט און וואס דאס מיינט ווי אזוי דאס קומט אראפ אין אונזער עבודה. אבער פריערט וועט מען מקדים זיין מיט א סיפור וואס איז פארבונדן מיט אטא דעם ענין. דאס איז דא אין א בריוו וואס דער רבי רייאץ, פריערדיגע רבי, האט געשריבן צו זיין איידעם צום רבין נאך זייענדיג אין אייראפע, בשעת דער פריערדיגער רבי האט דעמאלט געוואוינט אין פוילן, דער רבי האט געוואוינט אין צרפת אין פאריז, איז פאראן א בריוו וואס דער שווער דער פריערדיגער רבי דער רבי רייאץ האט געשיקט צו זיין איידעם, און ער האט אים געגעבן צו פארשטיין דעם ענין פון וואס איז דער מקור פון אטא דעם פתגם בנוגע חצי כדור התחתון, וואס דער רבי האט דעמאלט מברר געווען ביי זיין שווער ביים רבין רייאץ, אז ער האט געהערט פון חסידים אז מען זאגט איבער בשם דעם אלטן רבין, אז דער אלטער רבי האט געזאגט אז אין חצי כדור התחתון איז נישט געווען דער ענין פון מתן תורה. מתן תורה איז נישט געווען אין דעם חצי כדור התחתון וואו אמעריקע איז. און וואס איז טאקע דער פשט פון דעם? און אויף דעם האט דער רבי רייאץ געענטפערט א אינטערעסאנטער בריוו, א לענגערער בריוו, און בתור הקדמה דערציילט ער א סיפור, וואס ווי פארשטאנדיג איז דער סיפור איז נוגע צו דעם גאנצן ענין, דערציילט ער אז ס'איז געווען א סדר ביי דעם אלטן רבין, אז ער פלעגט זאגן מאמרי חסידות, איז געווען די מאמרים וואס ער פלעגט זאגן צו אלע חסידים, און ס'איז געווען ספעציעלע מאמרים וואס ער פלעגט זאגן נאר צו די גאר תלמידים המקורבים און די גאר נאנטע בני בית. דערציילט ער אז אין די יאר תקנ ט בערך, דער צמח צדק, דער אייניקל, איז געווען נאך א יונגער אינגל, ער איז געווען אינגאנצן ניין יאר אלט, און יעמאלט דער זיידע דער אלטער רבי האט געזאגט חסידות, און ס'איז געווען אין א שטארקער טיפער ווינטערדיגער טאג, ס'איז געווען זייער קאלט, און דער צמח צדק האט שטארק געוואלט אריינגיין הערן חסידות, דער אלטער רבי פלעגט דעמאלט זאגן נאר פאר די נאנטע גאר מקורבים פון די תלמידים המצוינים און פון די בני בית המקורבים פלעגט ער זאגן א מאמר חסידות ביי זיך אין דער צימער אין זיין צימער דארט אין יחידות צימער. און דער סדר איז געווען אז מ'האט נאר אריינגעלאזט יחידי סגולה. דער צמח צדק האט שטארק געוואלט אריינגיין הערן דעם מאמר אבער ער איז געווען א קליין קינד, האט מען אים נישט געלאזט אריינגיין. דער זיידע דער אלטער רבי האט אים געזאגט עס איז נאך נישט צייט פאר אים ער זאל אריינגיין. וויבאלד ער האט געהאט א גרויסן צמאון, האט ער געזוכט א וועג ווי אזוי ער זאל קענען צוהערן די חסידות. איז אין יענעם צימער איז געווען, צווישן איין צימער און דעם אנדערן, איז געווען אזא מין אויוון, א ארט וואס דארטן, לייגט מען האלץ און מען ווארעמט אן כדי זאל אריינגיין ווארעמקייט אין די צימערן. דער אויוון איז געווען אין דעם וואנט צווישן די צוויי צימערן. דער אויוון איז געווען געבויט באופן כזה אז דער פתח, די טירעלע, פון דעם אויוון איז געווען אין דעם צימער פון דרויסן, און ס'איז געווען אריינגעבויעט אין דעם צימער פון דעם אלטן רעבן. איז במילא אריינקריכענדיג דארטן האט ער געקענט הערן ווי דער אלטער רבי זאגט די חסידות. איז דער צמח צדק אריינגעקראכן אין דעם אויוון און ער האט זיך דארטן אריינגעזעצט כדי צו קענען הערן דעם מאמר חסידות. נו, וויבאלד עס איז געווארן קאלט, איז דער גוי וואס איז געווען דארטן ממונה אויף די ענייני הבית, אויף מסדר זיין און צוגרייטן און טון די זאכן וואס מען דארף טון פאר'ן שטוב, איז אז ס'איז געווארן קאלט, האט ער געוואלט לייגן אין דעם אויוון צו אנצינדן כדי צו אנווארימען די שטוב, האט ער גענומען שטיקלעך האלץ און אריינגעשטופט, האט געזען אז ס'גייט נישט, האט נישט געריינגט קוקן וואס דארטן גייט פאר, האט נישט באמערקט אז דער קינד געפינט זיך אין דעם אויוון, האט דאס געלאזט אביסל אינדרויסן, די האלצער, און האט אנגעצונדן א פייער, נו, ווי נאר ס'האט זיך אנגעצונדן די פייער, גלייך האט דער צמח צדק גענומען ארויסשטופן די האלץ, ס'איז געווארן א סכנת נפשות, איז געווארן א גרויסער טומל. און מ'האט קוים מיט צרות געקענט אפ אפ עה ווי זאגט מען פארלעשן דעם פייער און מ'האט געטראפן דעם קינד איז געלעגן דארטן חלשות אין דעם אויוון, געווארן א גרויסע רעש מיט א געשריי מיט א טומל, און ס'איז געווען גאר געפערליך געווען א מצב פון ממש א סכנה. און דער דער צמח צדק איז דעמאלט געווען א שטיקל צייט נישט געזונט, כדי צו קענען מרפא זיין וואס איז דארטן דורכגעגאנגען. איז דערציילט ער אז ס'איז געווען די רעביצן סטערנא דאס הייסט דעם אלטן רעבנס רעביצן האט יעמאלט געגאנגען צום אלטן רעבן און זיך געקלאגט צו אים און זי זאגט אים וואס איז דאס אז דו לאזט אים נישט אריינגיין צו חסידות פרעמדע מענטשן לאזטו אריינגיין א אייגענעם קינד לאזטו נישט אריין און דער אלטער רבי האט איר בארואיגט און דער אלטער רבי האט איר געזאגט דאגה נישט אלץ וועט זיין בסדר. ער וועט זיין געזונט, און ער האט געזאגט אז תורה באקומט מען דורך פייער, משה רבינו איז צוגעקומען צום מתן תורה דורך פייער דורך דעם סנה, און און דורך דעם האט ער זוכה געווען אז דורך אים איז געגעבן געווארן די תורה, און ער האט געגעבן א ברכה מיט א הבטחה אז דער צמח צדק אין דעם זכות פון זיין מסירות נפש אויף לערנען חסידות וועט ער זוכה זיין אז דורך אים וועט נתגלה ווערן עניינים אין תורת החסידות, און ער האט געגעבן א ברכה צו געזונט און אריכות ימים. און בהמשך צו דאָך דעם סיפּור, איז דער רבי ריי"ץ מפֿרט די פּרטים ווי אַזוי און ווען איז געזאָגט געוואָרן דער וואָרט און אין איינע פֿון די יענע מאמרים וואָס דער אַלטער רבי האָט געזאָגט אין צימער, בדרך כּלל אין דינסטיק, פּרשת בלק האָט ער געזאָגט אָט אָט דעם אָט אָט דעם מאמר און דאָרטן האָט ער געגעבן צו פֿאַרשטיין דעם ענין. וואס וואס מ'איז מסביר אז דאס וואס די חצי כדור התחתון איז אז הגם אז אז די וועלט איז קיילעכדיג און די חצי כדור התחתון איז די מענטשן וואס געפינען זיך אונטן אינעם חצי כדור התחתון פאלן נישט אראפ, און האט מסביר געווען וויבאלד אז ס'איז דא דער ענין פון סובב כל עלמין עיגולים, יא, די וועלט איז קיילעכדיג, וואס דער שרש פון פון כדור הארץ איז פון עיגולים, וואס ווערט אנגערופן אין חסידות סובב כל עלמין, און אין סובב כל עלמין איז אלע זייטן זענען די זעלבע זאך, ס'איז נישטא העכער און נידעריגער, און דערפאר איז לגבי עיגולים לגבי סובב כל עלמין איז סיי כדור התחתון כדור העליון אלץ בהשוואה און דערפאר פאלט מען נישט אראפ. און דעמאלט האט ער געזאגט אז דער ענין פון אין אמעריקע אין חצי כדור התחתון איז נישט געווען דער גילוי פון מתן תורה. און ווי ס'איז פארשטאנדיג פון דעם המשך פון דעם בריוו, און אויכעט פון א הערה דארטן פון א צווייטן בריוו איז צוגעשטעלט געווארן אינעם בריוו וואס איז געדרוקט געווארן ספר המאמרים תש ח, ווי ער ברענגט דארטן א ביאור אז דער ווארט איז אז מצד גילוי התורה וואס איז געגעבן געווארן אין מתן תורה איז דאס געווען אין אן אופן פון סדר והדרגה ממלא כל עלמין. איז אין העכערע מדריגות, אין די ערטער וואס איז נאנט צו ארץ ישראל, דארטן איז געווען דער גילוי פון מתן תורה, און אין ווייטערדיגע דער חצי כדור התחתון איז דארטן נישט אנגעקומען דער גילוי פון מתן תורה, ווייל מצד דעם אור הממלא כל עלמין, איז וואס נענטער און העכער אין ארץ הקודש און נענטער צו ארץ הקודש איז דארטן איז דער גילוי פון מתן תורה. מה שאין כן אין די ערטער חצי כדור התחתון איז יעמאלט נישט געווען אידן, ס'איז נישט געווען קיין ענין פון גילוי פון מתן תורה. אבער מצד דעם ענין פון סובב כל עלמין, עיגולים, וואס דאס איז העכער פון מדידה והגבלה, אט דאס איז, דעמאלט קומט אן תורה אין אלע חלקים אויכעט אין חצי כדור התחתון, און ווי ער פירט דארטן אויס אין דעם בריוו אז דורך עבודה ביתרון כח, דורך עבודה במסירת נפש, איז מען ממשיך תורה אויכעט אין חצי כדור התחתון. ווי ס'איז פארשטאנדיג פון דעם בריוו און די הבנה איז, הייסט דאס אז כדי צו מגלה זיין תורה אין חצי כדור התחתון דארף מען אנקומען צו א העכערע מדריגה, סובב כל עלמין, עיגולים, בלי גבול, און דער ענין איז מען ממשיך דורך עבודה ביתרון כח דורך עבודה במסירת נפש דווקא, וואס דורך דעם איז מען ממשיך תורה אין חצי כדור התחתון, וואס על פי זה האט דער רבי גערעדט אין יענע פארברענגענס ווען ס'איז געווען פארבונדן מיט כ ח סיוון, ווי מיר האבן גערעדט אין תשמ ו, שפעטער אין תשמ ט, שבת פרשת שלח, און בהמשך לזה שבת פרשת קרח איז געווען גאר רייכע פארברענגענס וואס ער האט גערעדט באריכות אט א דעם נושא, ווי אזוי מען זעהט אז דורך די עבודה פון מסירות נפש פון רבותינו נשיאינו האבן זיי אראפגעברענגט דעם ענין פון מעיינות פנימיות התורה אין חצי כדור התחתון, עד כדי כך אז דורך דערויף וואס דער רבי ריי צ פריערדיגער רבי איז אנגעקומען אין די יאר ת ש, ט אדר שני אין אמעריקע, שפעטער כ ח סיוון תש א איז דער רבי געקומען אין אמעריקע, וואס דעמאלט איז געווארן די יסודות, מ'האט אוועקגעשטעלט די יסודות פון הפצת המעיינות אין כל קצווי תבל, דורכדעם וואס מ'האט געבויעט די מוסדות הידועים פון הפצת החסידות, מחנה ישראל, מרכז לענייני חינוך, קה ת, וואס דורכדעם איז די חסידות נתפשט געווארן בכל קצווי תבל אין אלע מדינות, איז דאס איז דער ענין אז די מעיינות אליין פון פנימיות התורה זענען אנגעקומען אין חצי כדור התחתון און פון דארטן ווערט עס נתפשט בכל קצווי תבל. וואס האט דער ענין, דער קשר העניינים מיט דעם סיפור, אינטערעסאנט, ער זאגט נישט בגלוי אין דעם בריוו, אבער ס'איז פארשטאנדיג פון דעם המשך העניינים, אזוי ווי דער אלטער רבי האט געזאגט צו דעם צמח צדק, אז תורה באקומט מען דורך מסירת נפש, און וואס דאס איז געווען דער סיפור פון דעם צמח צדק וואס האט זיך מוסר נפש געווען, און ער איז אריינגעקראכן אין אייווען, כדי צו קענען הערן עניינים חדשים פון פנימיות התורה. און ווי דער רבי האט דעמאלט דערציילט אמאל דעם סיפור בפרטיות אין אן אנדער פארברענגען אין די יאר תשכ ו, וואס דארטן האט דער רבי דערציילט דעם סיפור בפרטיות און טאקע גענומען פון דעם די הוראה, וואס פון דעם זעט מען אז דאס וואס די קינד האט געוואלט הערן א נייעם ענין אין פנימיות התורה, אט דאס האט ביי אים ארויסגערופן אזא צמאון, אזא שטארקייט, אז ער איז געווען גרייט זיך אריינשטעלן אין א מצב פון סכנה כדי ער זאל קענען הערן א ווארט חסידות. אז וויפיל ס'דארף זיין נוגע. אז הגם ס'איז דא אסאך ספרים אין חסידות, אבער ווי וויל ער בשעת מ'איז זוכה און ס'קומט ארויס א נייער מאמר, א נייער שיחה, א נייער ווארט, איז א חסיד דארף ביי אים זיין אטא דער צמאון צו דברי אלוקים חיים, ער וויל הערן, וויסן און פארשטיין און באקומען אטא דעם גילוי אטא דעם נייעם ווארט אין חסידות. און דאס איז וואס מ'זאגט אז אויף דעם מאנט זיך מסירות נפש. וואס על דרך זה איז אייכעט דער ענין פון חצי כדור התחתון, און די מסירת נפש, מסירת נפש וואס האט זיך אנגעהויבן פון די תקופה פון פון ג' תמוז און יב תמוז ביי דעם רבי'ן ריי צ, פון דעמאלט איז דאס געווען א מסירות נפש בפועל, און דער סיפור אלע ווייסן, וואס דער זמן פון די טעג, אין דעם טאג ט ו סיוון איז געווען דער טאג וואס מען האט גענומען דעם פריערדיגע רבי'ן דעם רבי'ן ריי צ אין טורמע אין תפיסה אויף זיין הפצת המעיינות און הפצת היהדות ווי ס'איז געווען אין רוסלאנד ווייל דעמאלטס איז דאס געווען במסירות נפש בפועל ממש אויף כדי צו קענען טאן אין תורה כדי צו קענען עפענען חדרים מקוואות ישיבות ווי עס איז געווען אין רוסלאנד בימים ההם. וואס דאס האט גע'פועל'ט אז ט ו סיוון תרפ ז האט מען ארעסטירט איינגעזעצט דעם פריערדיגן רבי'ן אין תפיסה און ס'איז געווען א תפיסה פון סכנת נפשות בפעיל ממש כפשוטו ווי ס'איז ידוע דעם סיפור הדברים אז ס'איז געווען א גזירה פון גזר דין היפך החיים רחמנא ליצלן און שפעטער בניסים גלויים האט דער רבי זוכה געווען און ארויסגעגאנגען פון תפיסה אנהייבן אין ג' תמוז וואס דעמאלטס איז ער ארויסגעגאנגען פון תפיסה און געפארן אין גלות און שפעטער י"ב תמוז וואס האט געדארפט זיין דריי יאר געדארפט זיין אין גאר אין א ווייטע שטאט האט ער זיך גלייך י"ב תמוז אין עטליכע טעג דעם טאג פון זיין יום הולדת איז ער ארויס געגאנגען לחופשי און פון דעם איז שפעטער נשתלשל געווארן עטליכע וואכן שפעטער עטליכע חדשים שפעטער אז ער איז ארויס געגאנגען אינגאנצן פון רוסלאנד און ער איז געפארן קיין אמעריקע און פון אין פוילן און שפעטער אין אמעריקע די גאנצע נסיעה וואס איז געווען דער המשך הנסיעה וואס דורך האט אט דעם גאולה איז שפעטער געווען די התפשטות פון תורת החסידות בכל קצווי תבל, אנהייבנדיג פון חצי כדור התחתון, און דאס איז אלץ געווען א תוצאה פון אט דער יום טוב און דער זמן פון יענע גאולה. וואס דאס איז אלץ פארבונדן מיט מסירות נפש. און ווי דער רבי רייאץ האט געזאגט בשעת ער איז געקומען אין אמעריקע אין די, איך ער האט דאך גערעדט אין די תקופה, פון פון י"ב תמוז און שפעטערדיגע יארן אז אזוי ווי אין רוסלאנד איז געווען מסירת נפש בפועל מסירת נפש כפשוטו אויף ס'גייט צו קענען מפרסם זיין און לערנען תורה מיט אידישע קינדער איז אין אמעריקע מאנט זיך אויכעט מסירת נפש נאר דאס איז אן אנדער סוג מסירת נפש ס'איז נישט קיין מסירת נפש פון גוף חס ושלום, אבער דאס איז מסירות נפש פון דעם רצון, ווי עס איז ידוע אז נפש איז דער ענין פון רצון, און מסירת נפש איז מסירת הרצון, אז א מענטש דארף איבערגעבן זיין רצון, זייענדיג טאקע אין אמעריקע, מדינות הרווחה, און ס'איז פאראן אלץ וואס מ'וויל און וואס מ'דארף אין גשמיות, איז דארף א מענטש אבער מוסר רצונו זיין, איבערגעבן זיין רצון, טון נישט וואס ער וויל, נאר טון וואס דער אייבישטער וויל. טון וואס תורה הייסט אים, און דער מסירת הרצון, אט דאס איז דער כלי, אז תורת החסידות, פנימיות התורה, זאל אנקומען אין חצי כדור התחתון און דורך דעם נתפשט ווערן בכל עולם כולו. איז דאס איז דער סיפור הדברים, דער המשך העניינים אין דעם בריוו וואס ער איז מסביר דעם קשר, דעם סיפור פונעם צמח צדק מיט דעם ענין פון מתן תורה אין חצי כדור התחתון אין אמעריקע. וואס דער קשר צו כח סיוון. און דאס האט דער רבי גערעדט אין תשמ ט אין שבת פרשת שלח דער קשר צו דעם טאג די השגחה פרטית אז דאס האט פאסירט אין דעם טאג פון כ ח סיוון וואס איז דער ענין פון כח סיוון כח סיוון סיוון איז דאך דער חודש השלישי דער חודש פון מתן תורה און ווי ס'איז דאך ידוע ווי חסידות איז מסביר פארוואס איז תורה געגעבן געווארן בחודש השלישי. ווייל דער ענין פון מספר שלש איז דער ענין פון שלום. ס'איז מבואר אין חסידות אז דער מספר אחד איינס איז נישט קיין שלום. ס'איז דא נאר איינס, איז נישטא קיין מחלוקת בכלל. יחיד בעולמו ווי עס שטייט דארטן אז ביום הראשון היה הקדוש ברוך הוא יום אחד יחיד בעולמו איז נישטא קיין שום זאך חוץ פונעם אייבערשטן. ס'קומט צו גיין א צווייטער טאג ווערט מחלוקת, ביום השני נברא מחלוקת. על דרך זה אין חדשים, חודש ניסן איז א חודש פון יציאת מצרים, דארטן לכתחילה נישטא קיין שום אנדערע זאך, נאר משכני ווען דער אייבישטער האט ארויסגענומען אידן פון גלות, און דעמאלט איז דא מער נישט ווי דער אייבישטער אליין. דער יום השני, חודש השני, חודש אייר, ספירת העומר, דארטן הייבט זיך אן א ענין אז ס'איז דא א נפש הבהמית, און מ'דארף מברר זיין די עבודה פון בירור פון נפש הבהמית ספירת העומר. ווי ס'איז מבואר אין חסידות בארוכה. אין חדש השלישי הייבט זיך אן דער ענין פון שלום. אז ס'קומט צו גיין דער שלישי, אזוי ווי ביום השלישי, הוכפל בו כי טוב, טוב לשמים, טוב לבריות, אז אינעם דריטן טאג איז געווארן דער שלום צווישן מים עליונים און מים תחתונים, און דעמאלט איז געווארן די יבשה, וואס דארטן קומט אריין דער מענטש שפעטער און ער מאכט פון וועלט א דירה לו יתברך, מחבר זיין גשמיות מיט רוחניות, עליונים מיט תחתונים, אז עס זאל ווערן איין און איינציגע זאך, על דרך זה דאס איז דער ענין פון חודש השלישי, דער חודש פון מתן תורה, וואס כל התורה כולה לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם, תורה מאכט שלום צווישן עליונים און תחתונים, גשמיות און רוחניות, מאכן פון עולם הזה הגשמי א דירה לו יתברך, וואס דערפאר איז חודש השלישי דער ענין פון מתן תורה וואס ניתנה לעשות שלום בעולם, דער דריטער חודש. אין חודש השלישי גופא, איז דער ענין פון כח, כ"ף ח', דאס איז דער כח פון מתן תורה. ווי מיר האבן גערעדט פריער, דער יתרון אין כח, ס'איז דא דער גילוי פון מתן תורה וואס איז געגעבן געווארן מלמעלה. מתן תורה איז געווען א גילוי אור וירד הוי' על הר סיני, וואס מלמעלה האט דער אייבערשטער געגעבן אידן א מתנה, דאס איז די תורה וואס איז געגעבן געווארן מלמעלה. שפעטער אבער דארף צוקומען די עבודה בכח עצמו, אט די עבודה בכח עצמו וואס דאס האט זיך אנגעהויבן ווי מיר האבן גערעדט לעצטע וואך, מיר האבן גערעדט דעם ענין פון די מרגלים, שלח לך לדעתך, וואס דעמאלט איז די עבודה דווקא בכח עצמו, אז די עבודה דארף זיין מיט די אייגענע כוחות, מיט מסירת נפש, אפילו ווען ס'איז נישט דא קיין גילוי אור, וואס מ'דארף אנקומען צו טבע און התלבשות אין טבע און מ'זעט נישט קיין ניסים, מ'זעט נישט קיין נפלאות. און א איד בכח עצמו איז זיך מוסר נפש און ער טוט כל התלוי בו אויף מאכן דעם אייבערשטן א דירה לו יתברך בכח עצמו, וואס דאס איז געווען דער אויפטו פון דעם ענין המרגלים, אז דעמאלט האט זיך אנגעהויבן א נייע עבודה פון שלח לך לדעתך, אז נישט ווארטן אז ס'זאל קומען גילויים מלמעלה זיצן אין מדבר און באקומט אלץ מן השמים מן און בארה של מרים און די ענני הכבוד. נאר זייענדיג דווקא אין א ארץ ישראל, אין א פלאץ וואס מען דארף זיין אין התלבשות אין וועלט, וואס דארטן מאנט זיך א מסירת נפש אויף קענען דערקענען דעם אייבערשטן, אפילו וואס עס זעט זיך נישט קיין גילוי אלוקות, אט אט דער ענין די עבודה בכח עצמו, דאס האט זיך אנגעהויבן אין פרשת שלח. און כח סיוון, דאס איז די כח, די כח עצמו, אדער די עבודה בבחינת כח, וואס א מענטש דארף ארויסרופן אייגענע כוחות, און דינען דעם אייבערשטן מיט זיינע אייגענע כוחות, און דורך דעם זיך מקשר זיין און מאכן פון דער וועלט א דירה לו יתברך. און דאס איז דער ענין פון כח סיוון, דער כח פון מתן תורה, וואס דאס האט זיך אנגעהויבן על דרך זה בדורינו, אז דער טאג פון כח סיוון, וואס דער טאג וואס דער רבי איז אנגעקומען אין אמעריקע, און דעמאלט האט זיך אנגעהויבן די התפשטות החסידות אין אזא מין ארט וואס איז געווען א ארט פון חומריות, און גשמיות וואס אלע ווייסן אמעריקע ווי ס'איז געווען בימים ההם איז געווען א מדבר שממה בנוגע אידישקייט און אדרבה ס'איז געווען שווער בגשמיות צו זיין א איד דארטן וואס ס'איז אנגעקומען שווער אלע נסיונות פון היטן שבת און כשרות וכו' כידוע די דברי הימים ההם און פון דעסטוועגן איז שטייענדיג במסירת נפש האט מען מהפך געווען און איבערגעמאכט אז אמעריקע איז געווארן א מקום תורה, דורך די התייסדות פון תומכי תמימים און דורך די התייסדות פון די מוסדות, וואס מיר האבן גערעדט פריער די אלע מוסדות וואס דאס האט געברענגט די התפשטות פון תורה בכלל און תורת החסידות בפרט אין כל קצווי תבל אנהויבנדיג פון חצי כדור התחתון. איז דאס איז דער ענין פון כח סיוון און דער כח פון מתן תורה. און דאס איז אויכעט דער ענין אז די השגחה פרטית אז דאס איז די שבת מברכים חודש תמוז, וואס חודש תמוז איז דער חודש הגאולה, וואס דעמאלט איז געווען די גאולה פון ג' תמוז און פון י"ב תמוז, וואס ווי דער רבי האט דעמאלט ארומגערעדט באריכות, אנהויבנדיג אין שבת שלח און בהמשך לזה נאך מער באריכות, און גאר אין רייכע אותיות אין שבת פרשת קרח ה' תמוז, די תשמ"ט האט ער ארום גערעדט און מסביר געווען אז דאס איז וואס מען געפינט אז דווקא אז אז תמוז מצד אחד תמוז איז א זמן פון גלות א זמן פון חורבן תמוז איז דאך דער ענין וואס דעמאלט איז חודש הרביעי וואס דעמאלט איז געווען דער ענין פון חטא העגל און דעמאלט איז געווען שבירת הלוחות און דארטן איז געווען נבקעה הובקעה העיר און די אלע ענינים פון גלות און חורבן וואס חודש הרביעי און חודש החמישי דאס איז זמנים פון העלם והסתר פון חשך און חורבן איז נתגלה געווארן אין לעצטע דורות דורך אט די גאולה פון דעם רבי'ן ריי"ץ וואס איז געווען אין דעם חודש תמוז, איז נתגלה געווארן דער יתרון אור מתוך החושך, יתרון כח, אז דווקא פון א ארט פון העלם והסתר, אזוי ווי מען זאגט דאס אין דעם ענין פון מקום, אז דווקא אמעריקע, דווקא חצי כדור התחתון וואס דארט איז נישט געווען דער גילוי פון מתן תורה מצד למעלה, איז דורך די עבודה פון מסירות נפש האט מען מהפך געווען אז דווקא דער ארט איז געווארן א מקור און א יסוד אז פון דארטן ווערט מתפשט תורה און חסידות על כל עולם כולו, על דרך זה אויכעט אין זמן אז דווקא חודש תמוז א זמן פון העלם והסתר פון חשך און פון מרירות פון גלות איז דער חודש נהפך געווארן אלס א חודש וואס פון דעם חודש גופא באקומט מען כוחות אויף התפשטות פון הפצת המעיינות די גאולה פון דעם רבי'ן ריי"צ וואס איז געווען בחודש זה. און דאס איז אויכעט דער קשר מיט די המשך הענינים, אזוי ווי מען געפינט דאס אין פרשת שלח, אז דווקא אין דעם העלם והסתר איז מען מגלה דעם יתרון כח שלח לך לדעתך, ווי כלב האט מסביר געווען טובה הארץ מאוד מאוד, אז דווקא דורך די עבודה אין תחתונים אין וועלט אין עולם הזה הגשמי קומט מען צו די העכסטע מדריגות פון מאוד מאוד, ועתה יגדל נא כח אדני, וואס דא שטייט דער ווארט כח טאקע אין היינטיגע סדרה אין שלח, על דרך זה אויכעט אין די פרשה שלאחרי זה אין פרשת קורח, וואס דארטן אויכעט געפינט מען אט א דעם ענין, אז דווקא דורך דערויף וואס איז געווען א העלם והסתר און א חשך פון קורח וואס האט געמאכט א התנגדות אויף אהרן הכהן אויף משה רבינו און האט גורם געווען א ענין פון קרחה ומחלוקת און העלם והסתר, האט דאס ארויסגערופן א עומק ווי רשי זאגט שטר שיצא עליו ערעור והוחזק בבית דין, אז דורך דעם וואס איז געווען אט די קטרוגים אויף אהרן הכהן, איז דעמאלט געווארן דער ענין פון מטה אהרן, אז מ'האט געוויזן אלע אידן אז דער אייבישטער האט בוחר געווען דווקא מטה אהרן, ומטה אהרן בתוך מטותם, ווי דער רבי האט דעמאלט גערעדט, אז אט אט דער ענין, אז ס'איז נתגלה געווארן אט אט דער כח, אז א איד האט דעם כח דורך די רבותינו נשיאינו, אויף איבערמאכן דעם חשך כפול ומכופל און דארטן מגלה זיין די טיפסטע העכסטע עניינים, און מאכן פון דעם חצי כדור התחתון זאל ווערן א מקור אויף משפיע זיין תורה און חסידות אין דער גאנצער וועלט, על דרך זה אויכעט בנוגע דעם עניין פון פון חודש תמוז בכלל, און דאס איז דער דיוק וואס די תורה זאגט אונז אין די סדרה, אז בשעת מען האט געברענגט דעם, מען האט גענומען דעם מטה אהרן, האט דער אייבישטער געזאגט אז מען זאל נעמען מטה אהרן בתוך מטותם. אוועקשטעלן דאס דווקא בתוך מטותם. וואס וויל די תורה זאגן מיט דעם אז די מטה אהרן איז בתוך מטותם? און דערנאך נאך מער, בשעת ס'איז געקומען אויף מארגן און מ'האט געזען והנה פרח מטה אהרן, מ'האט געזען די ברכה וואס איז דא אין מטה אהרן, יא, אז ס'איז פרח און ס'איז ויצץ ציץ ויוצא פרח, אז מ'האט געזען אז די ברכת כהנים און די כח וואס אהרן הכהן האט, אז אין אים איז פאראן די אלע ברכות, שטייט ווייטער ויראו ויקחו איש מטהו, אז יעדער איינער האט גענומען דעם שטעקן. וואס איז דערציילט די תורה אונז אט די פרטי הסיפור? לכאורה וואס איז דאס נוגע? נאר דא האט דער רבי צוגעגעבן א מורא'דיגע ווארט אין דעם פארברענגען אז דער ויהי במטה אהרן דאס איז דאך דער ענין וואס מען רעדט דאך דא דער ענין וואס וואס די רבותינו נשיאינו די צדיקים האבן דעם כח אויף מאכן ליכטיג אבער דאס איז א ענין פון א צדיק זאגט ער ניין מטה אהרן בתוך מטותם, אז דער מטה אהרן קומט אראפ בתוך, ער איז זיך מתלבש און טוט זיך אן בתוך מטותם, ער בלייבט נישט העכער אפגעטראגן, נאר זיין כח אט דער ענין וואס דער נשיא האט אויפגעטון, און וואס ער האט ממשיך געווען פנימיות התורה דא למטה, האט ער איבערגעגעבן דעם כח בתוך מטותם, אז אלע אידן און אלע אידן בכל מקום, קענען נאכטון אט א דעם ענין פון אראפברענגען געטליכקייט אין די עולם הזה הגשמי און מאכן פון די וועלט א דירה לו יתברך, און דערנאך ויראו ויקחו איש מטהו, אז יעדער איינער אינעם ארט וואו ער וואוינט, אינעם ארט וואו ער געפינט זיך, אין זיין מדינה, אין זיין שטאט, אין זיין לאנד, זאל ער קענען דארטן טון איש מטהו, דורך דעם כח פון אהרן הכהן קען ער טון זיין עבודה אויף מאכן, אראפברענגען די ברכות והמשכות און מאכן פון די וועלט א דירה לו יתברך. איז אט דאס איז דער ענין וואס מען נעמט פון אט די טעג וואס מען געפינט זיך אין ימי סגולה, אז מען זאל נעמען פון דעם דעם לקח און די הוראה פאר אונז פאר יעדן איינעם פון אונז וואס התורה איז נצחית, און אין אזעלכע גרויסע טעג וואס מען געפינט זיך איצטער, זאל מען טאקע נעמען אט די כוחות פון דעם זמן פון חודש סיוון און פון כ"ח סיוון, ארויסנעמען אט די כוחות אויף איבערמאכן און מאכן פון דער גאנצער וועלט א דירה לו יתברך, און ווי דער בעל שם טוב. דער הייליגער בעל שם טוב האט באקומען די הבטחה אז דורך יפוצו מעינותיך חוצה איז קאתי מר דא מלכא משיחא איז זאל מען שוין זוכה זיין נאך אזויפיל יארן און זמנים וואס די גאנצע וועלט איז טוט זיך איז איז איז ווערט א דירה לו יתברך זאל שוין זען בעיני בשר די התגלות פון פון משיח צדקינו און והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.